א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויצא, ויצא יעקב מן באר שבע וילך חרנה. איך וויל רעדן וועגן א מורא'דיגע זאך וואס דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן, ס'איז איך זאג דעם פסוק, אודה השם מאוד בפי בתוך רבים אהללנו, כ'האב ברוך השם זוכה געווען איך האב געטון א שידוך. מיט מיין זון מאיר. שעה טובה ומוצלחת. און די שמחה איז מורא'דיג גרויס, ס'איז עד לב השמים מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף, א איד האט מיר פארציילט אז ער איז ארויסגעפארן פון ארץ ישראל אויף חוץ לארץ, נישט געמאכט קיין פרנסה, זיך גאנגען געזעגענען מיט'ן אמרי חיים, וואס בימים ההם, אסאך יארן צוריק, האט אים דער אמרי חיים געזאגט, פארטס געזונטערהייט, איר זאלט מצליח זיין. און דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט מאכן קליינע שמחות נישט קיין גרויסע, האט זיך דער איד זייער דערשראקן, רבי פארוואס שעלטסטו מיך? פארוואס זאגסטו איך זאל מאכן קליינע שמחות נישט קיין גרויסע? האט ער אים געזאגט איך שעלט דיך נישט אדרבה איך געב דיר א ברכה, וואס איז די ברכה? זאגט ער ווען א בחור פון אכצן יאר צו א מיידל פון זיבעצן יאר ווערט א חתן אדער א כלה איז דאס א קליינע שמחה, ס'איז נארמאל יעדער בחור יעדער מיידל ווערט אין די יארן א חתן כלה, טאמער אבער ווערן זיי שוין אסאך עלטער, דעמאלטס איז עס שוין א גרויסע שמחה. יעדן יאר ווי עלטער זיי זענען איז עס א גרעסערע שמחה. זאגט ער אזוי, ווען א איד האט חתונה, און נאך א יאר צו נאך אנדערטהאלבן יאר ווערט געבוירן א קינד, איז עס א קליינע שמחה, ס'איז נארמאל, ער האט חתונה געהאט און געבוירן א קינד. טאמער אבער דארף ער ווארטן פינף און זעקס און זיבן יאר נאך די חתונה און ער האט נישט קיין קינדער, ווען ס'ווערט שוין געבוירן דאס קינד איז דאס גאר א גרויסע שמחה. דאס האט ער אים געווינטשן דער אמרי חיים זאלסט מאכן א קליינע שמחה. ס'איז דא אויכעט איינע פון די מעשיות אז ס'איז געווען א איד פון מאראקא וואס ער איז געווען זייער א גרויסער עושר און יעדעס יאר האט ער געקויפט א נייעם גאלדענעם בעכער פאר אליהו הנביא יעדעס יאר און ער האט אוועק געלייגט די אלע בעכערס און ער האט ס'איז געווען ווערט געלט איז עס געווען ווייל ס'איז געווען גאלד ויהי היום דער איד איז געווארן א יורד. און ער איז געווארן א יורד, און ער האט פארקויפט צוביסלעך אלע נכסים, און האט פארקויפט די בעכערס אויכעט. ס'איז געקומען צום לעצטן בעכער, געווען אמאל פאר פסח, דא האט ער שוין נישט געהאט קיין געלט, דא האט ער שוין געהאלטן ביים לעצטן בעכער. זאגט ער פאר זיין ווייב אזוי, דעם בעכער, דעם לעצטן, וואס איך האב פון אליהו הנביא וועל איך נישט פארקויפן. מיט מסירות נפש, דאס גיי איך אנהאלטן. קודם דארף איך דאך האבן אליהו הנביא'ס בעכער פאר'ן סדר, און צווייטנס, איך פארקויף נישט אזא הייליגע זאך. וואס כ'האב פארקויפט ביז יעצט ווייל כ'האב דאך געמוזט און ס'איז נאך אלץ איבערגעבליבן מיינס, אבער די לעצטע גיי איך נישט פארקויפן, סוף איז געווען, דער איד האט זיך געבארגט געלט, האט נישט געהאט קוים צו מאכן דעם סדר, אבער דער כוס של אליהו האט ער געגלאנצט, און ער האט עס אנגעפילט מיט וויין, פאר אליהו הנביא געבט ער דאס שענסטע און דאס פיינסטע. קיצור, ס'איז געקומען צום נאכט צום ליל התקדש חג, ער נעמט זיך פירן א סדר, און שוין, אזוי ווי יעדער איד, קומט אריין עפעס אן ארחי פרחי, א. מענטש, וואס האט פון אים געשטינקען און ער איז געווען קרעציג אפילו אביסל, און ער פרעגט דעם איד, ער האט נישט וואו צו זיין ביים סדר, און ער וואלט געוואלט מיטהאלטן מיט דעם איד דעם סדר. בקיצור, און זיין ווייב האט נישט געוואלט, ווייל ער האט געשטינקען, און קיין אסאך עסן האט זי נישט געהאט עניוועי, און ער איז געווען קרעציג. איז בקיצור, די ווייב האט נישט געוואלט, אבער ער, דאך בעל הבית, א מאראקאי איז דאך באלעבאס אין שטוב, ביי די ספרדים זענען די מענער בעלי בתים, ביי זיי זאגט מען והוא ימשל בך, ביי אונז זאגט מען אלץ והיא, סא מען ווייסט נישט וואס א חילוק צווישן א זכר און א נקייבה איז אז מען זאגט והיא ימשל בך נישט והוא, איז מיינט די פרוי אז מען רעדט גאר צו איר און זי גאר בעלעבאס אין הויז, דאס איז ביי די אשכנזים, ביי די ספרדים איז אנדערש, דארט איז והוא ימשל בך ער איז בעלעבאס, עניוועי, ער נעמט אריין דעם ארחי פרחי. און מען פירט דעם סדר אינמיטן דעם סדר, ער האט איבערגעקערט די וויין, ער האט איבערגעקערט דאס, און עס איז ארויסגעפאלן די מצות פון די הענט, אבער דער איד האט אלעס סובל געווען. קיצור, דער איד האט זיך אפגעגעסן די כזיתים, גיבט דער מענטש דער ארחי פרחי א זאג פאר דעם איד, איך זע דאך איר זיצט דא אליינס, איר מיט אייער פרוי, איבער ס'יאר זאל איך קומען דא, און ס'זאל זיין איבערגעקערט די טיש, דער גאַנצער טיש זאָל זײַן איבערגעקערט, ס'זאָל זײַן פֿול מיט װײַן, ס'זאָל רינען דאָ מצות, ס'זאָל זיך װאַלגערן! שרײַט די פֿרױ, זעסט, כ'האָב דיר געזאָגט, נעם נישט אַרײַן דעם משוגענעם! קי, דו װײסט אַפֿילו נישט, װער ער איז, און גיט ער אַזעלכע קללות! זאָגט דער ייִד, הער אױס, איך בין אליהו הנביא, נאָר אַזױ װי דו האָסט מיר געטאָן אַזױ פֿיל גוטס, אַז דו האָסט אַלע יאָרן מיר געקױפֿט אַ בעכער, און דעם לעצטן בעכער האסטו מיט מסירות נפש אנגעהאלטן, בין איך דיר געקומען געבן א ברכה, אז איך ווייס דאך עטס האטס נישט, יעצט האט עטס נישט קיין פרנסה, נישט קיין קינדער, ווינטש איך דיר אן אז זאלסט האבן איבער ס'יאהר קינדער, זאלסט האבן א קינד אם ירצה השם דאס קינד וועט שלעפן דעם טישטוך און ס'וועט זיך איבערקערן דער וויין, איך האב דיר נישט געגעבן דא קיין קללה נאר א ברכה, דען אז ס'עט שוין זיין א קינד אויכעט וועט ער שוין מיטברענגען פרנסה פאר יעדן, ווייל נולד בן זכר נתרפא כל המשפחה. זעלבע אויכעט, מען דארף וויסן. ווען ס'איז א ברכה און וואו דאס איז א ברכה. אזוי האט דער אמרי חיים געזאגט פאר דעם איד, זאלסט וויסן, זאלסט מאכן קליינע שמחות נישט קיין גרויסע שמחה. לעניינינו, ברוך השם, זייער א גרויסע שמחה, ס'נישט דא די ווערטער צו רעדן, גרויס די שמחה איז, ברוך השם, שידוך געטון מיט מיין בחור, ס'איז א גרויסע שמחה, ס'איז גאר א גרויסע שמחה, נאר יעדער האט דאך זיין מזל, מיר איז באשערט צו מאכן גרויסע שמחות, אנדערע זענען באשערט צו מאכן קליינע שמחות. יעצט האב איך געוואלט זאגן, דער עולם ווייסט דאך אז וויאזוי זאגט יוסף הצדיק, יוסף הצדיק וויינט. צו פוטיפר זאגט ער אים אזוי, כי גנב גנבתי מארץ העברים, מ'האט מיך אוועקגע'גנב'עט פונען אידישן לאנד, פון מיין טאטנ'ס הויז יעקב אבינו. זאגט ער וגם פה לא עשיתי מאומה, דא האב איך אויך גארנישט געטון קיין שלעכטס. יא, דאס זעלבע זאג איך אויך. איך ווייס באמת נישט וואס איז געווען מה חרי האף הגדול הזה. די רבנים האבן געוואוסט וואס דא גייט פאר, זיי האבן געוואוסט וויפיל זנות דא גייט פאר, זיי האבן אלעס צוגעלאזט נאר ס'זאל מאכן אפאר דאלער. ס'ממש ס'איז נישט צום גלייבן. כי גנב גנבתי מארץ העברים מ'האט געלייגט אויף מיר א חרם, פארוואס? פארווען? איך קען עס נאך היינט נישט אויסרעכענען, כ'מיין היינט קען מען עס שוין זייער גוט אויסרעכענען, היינט ווייסט שוין די גאנצע שטאט וואס דא איז געווען, זיי האבן געוואלט פראטעקטן זייער נאמען מיט זייער רעוועניו, זייער געלט וואס ס'איז אריינגעקומען, על כל פנים האב איך דאך נישט וואו צו דאווענען אין א שול, איז יעדעס מאל ווען ס'קומט א געוויסן יום טוב צו אונז, און איך האב נישט די זעלבע באקוועמליכקייטן וואס כ'האב געהאט, איז דערצייל איך פארן עולם פארוואס. ווייל ס'שטייט אזוי דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים, א מענטש האט א דאגה זאל ער עס פארציילן פאר אנדערע, איך פארצייל עס פאר יעדן, ס'קומט פאר פסח הייב איך אן צו זארגן, ווייל דארטן ווי איך דאוון אין די שול ווי איך דאוון איז ביי ליל התקדש חג זאגט מען נישט הלל נאך מעריב, נישט דעם ערשטן טאג און פארשטייט זיך נישט דעם צווייטן טאג, ווייל ס'איז נוסח אשכנז, אין אשכנז זאגט מען נישט, ס'דא דארטן דעם מחבר מיטן רמא. בקיצור מען זאגט נישט. נו שוין, נו וואס זאל איך טון אז מען זאגט נישט, אליינס קען איך דאך נישט זאגן, עס מוז דאך זיין א מנין, עניוועי בין איך מיך יוצא מיט דעם הלל וואס מען זאגט ביים ביים סדר, עניוועי ס'קומט פאר שמיני עצרת הייב איך זיך אן צו זארגן, ווייל באמת. אין ארץ ישראל איז דאך נאר דא שמיני עצרת, ס'איז נישט דא שמחת תורה עקסטער. שטייט אין אר"י הקדוש אז דער גרעסטער יחוד פון אלע תפילות פון אנגעהויבן פון חודש אלול מיט תשרי אלעס וואס דו האסט אריינגעלייגט יחודים איז אלעס דאווענען, דאס מאכט דאך א יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה. דער גרעסטער יחוד איז שמיני עצרת ווען מ'זאגט אתה הראת. אזוי שטייט פון אר"י הקדוש. ער זאגט ס'איז נישט דא א גאנץ יאר אזא יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה אזוי ווי ביי אתה הראת. צו פארשטיין וואס דאס איז יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה וועלן אונז קיינמאל נישט פארשטיין ס'איז דא א תשובה נודע ביהודה איינער פרעגט אים אן און דער נודע ביהודה מאכט עס אוועק ער וויל אים נישט ענטפערן און נאכדעם זאגט ער אים יא צווישן די שורות אבער וואס אונז דארפ'מיר פארשטיין איז אז דאס איז דער גרעסטער יחוד פונעם גאנצן יאר, וואטעווער איט מינס, מיינט דאס אז דער אייבישטער האט געשיקט די שכינה הקדושה אין גלות, און די ענין אז ס'זאל קענען האבן חיזוק ווייטער צו גיין אויפן נעקסטן יאר אינעם גרויסן גלות, איז דא א געוויסע יחוד וואס דער אייבישטער איז זיך מייחד מיט די שכינה הקדושה און ער געבט איר כוחות, און ממילא קען מען אויסהאלטן נאך א יאר. אין גלות. על כל פנים, ס'איז פון זיי, מען רעדט דא פון זייער א הויעכע זאך. יעצט, למעשה, זאג איך ענק אייביג אז איך האב נישט די זכיה. סטייטש אזוי, עטץ זאגטס סיי שמיני עצרת אתה הראת און סיי שמחת תורה. איך זאג נאר שמחת תורה, ווייל ביי אונז זאגט מען נישט שמיני עצרת אתה הראת. סאו דער יחוד איז נישט דא אין אזא גרויסן פארמאט, ווייל דאס וואס דער אר"י הקדוש זאגט צו שמיני עצרת דארף מען שוין אנהייבן דן צו זיין. צי ווייל דער אר"י הקדוש האט געוואוינט אין ארץ ישראל. סוף ימיו האט ער געזאגט אז שמיני עצרת, אבער אין אמת'ן אין אמעריקע אדער אין גאנץ חוץ לארץ וואו ס'איז דא צוויי טעג, קען זיין דער יחוד אין שמחת תורה, און קען זיין נישט, ווייס איך נישט, איז על כל פנים דאס איז זאכן וואס איך האב נישט, איך קען נישט זאגן יעדן שבת כתר. איך זאג נעריצך ונקדישך, איך האב אסאך זאכן וואס איז זייער זייער אנדערש געווארן יעצט, דאס וואס מען זאגט ברוך שאמר פאר הודו, די נוסח התפילה באדערט מיך אינגאנצן נישט, פארוואס? ס'איז געווען א איד ר' חיים שנעעבאלג האט געהאט געברענגט פון רוסלאנד ער האט באקומען פון אים אן עתיק ספר, דאס איז געווען א סידור וואס איז געשטאנען אויפגעשריבן בסידור זה התפלל אדוני אבי מורי זכר צדיק לברכה, דאס שרייבט ר' יהודה אש אויף זיין טאטן ר' מאיר אש, ממש מיין זיידע, נו שוין האט דאך מיין זיידע אויך געדאוונט אשכנז, כ'האב אמאל געפרעגט מיין טאטן וויאזוי האסטו געדאוונט אינדערהיים אין יריד, זאגט ער אשכנז, פרעג איך נו ווען האסטו געטוישט אויף ספרד, זאגט ער ווען איך בין געגאנגען אין די ישיבה האט מען געדאוונט ספרד אין די ישיבות, איז ממילא. פון דארט ווי אונז שטאמ'מיר זעמיר אויכעט אשכנז און ס'איז נישט עק וועלט דאס באדערט מיך נישט. דער הייליגער חתם סופר ווען ער רעדט וועגן נוסח אשכנז זאגט ער אז דאס האבן געמאכט גדולי הדור גדולי עולם נאך פון פריער זאגט ער די ספרדים האבן געהאט א איד א צדיק א קדוש ונחית מן שמיא דער אר"י הקדוש וואס ער איז געווען א צדיק יסוד עולם, ממילא האט ער מתקן געווען די ספרד, זאגט ער ווען. אבער ביי אונז אשכנזים ס'איז דאך אויכעט הייליגע תפילות וואס קומט פון פריעריגע, ממילא האט ער נישט געוואלט טוישן, עניוועי איך וואלט ווען נישט געטוישט פון ספרד אויף אשכנז, ווייל דער אר"י הקדוש זאגט אז ספרד איז אזא שער הכולל, אלע תפילות גייען ארויף דורך א געוויסן, דורך א געוויסן עולם גייט עס ארויף, ס'איז דא צוועלף שבטים, איז דא צוועלף וועגן ווי די תפילות גייען ארויף, וועגן דעם ביי ירושלים. איז דא די צוועלף טויער איז יעדער איינער דארף דאווענען לויט דעם טויער פון וועלכן שבט און אזוי ווי קיינער ווייסט דאך היינט נישט וועלכן שבט ער איז האט דער אר"י הקדוש געמאכט איין זאך דאס הייסט א שער הכולל יעדער קען דורך דארטן דורך גיין איז במילא וואלט איך געדאווענט ספרד, אבער אז איך קען נישט קען איך נישט, איך מיין מען דאווענט אנדערש. מען זאגט נישט ויצמח פורקניה ויקרב משיחיה און איך מיין מוריד הטל און די אשכנזים זאגן בכלל גארנישט. ווייל אז מען זאגט גארנישט איז די אז מען דאווענט ביי זיי פארן עמוד מוז מען דאך טון וויאזוי זיי טוען. עניוועי, ס'איז מיר מורא'דיג שווער מיין גאנצע סדר החיים, דער עולם. ווייסט נישט, ס'איז א זיבן יערידיגע מלחמה, מיין גאנצע סדר החיים איז אינגאנצן אנדערש, איך מיין אין אידישקייט און על כל פנים, ס'איז א מלחמה, דער'ס נאטינג טו טאלק אבאוט, און ס'איז א גרויסע מלחמה, און ס'איז די לעצטע מלחמה פון מלחמה לשם בעמלק וואס זיי ווילן אונטערברענגען, זיי האבן געוואלט אונטערברענגען די אידישע קינדער, און ווילאנג ס'איז נישט דא קדושה איז נישט דא קיין משיח, דער אייבערשטער גייט אונז נישט געבן א פרי טיקעט, מ'האלט זאל מען געבן א פרי טיקעט אונז אויסלייזן אפילו מ'איז זינדיג, וואלט ער עס שוין געטון אסאך יארן צוריק, אונז מוז מיר זיין ווערד. על כל פנים, עס איז אסאך, ס'איז פארבינדן מיט אסאך שוועריקייטן. איינע פון די גרויסע שוועריקייטן וואס איז איז פארבינדן דעם מלחמה איז אז נישט נאר כ'האב נישט קיין שול ווי צו דאווענען, איך האב נישט קיין בית החיים, איך רעד נישט א בית החיים ווי איך זאל ליגן, דאס האב איך מיר געמוזט קויפן א קרקע, ווען נישט בלייב איך ליגן אויף די פלאר. נאר מען רעדט אפילו צו גיין מתפלל זיין, ס'שטייט דאך איבעראל, מען גייט אויף קברי צדיקים, און דער אייבערשטער הערט אויס די תפילות, ווען א מענטש דארף האבן גרויסע ישועות גייט ער צו צדיקים, נו, אז א מענטש נויטיגט זיך אין שידוכים דארף ער דאך אויך גיין צו צדיקים מתפלל זיין, איז אזוי, אין מירון קען איך נישט גיין, איך בין געווען דארטן אמאל אויף א שבת, פאר שבת האט צו מיר צוגעקומען איינער און האט מיר געזאגט זאלסט וויסן, ס'דא דא צוויי. אינגעלייט וואס זיי זאגן זיי גייען דיך אראפפארן איז בין איך אנטלאפן נאך פאר שבת געווען אין טבריה איך האב דארטן געטראפן א קאזין האט דארט געמאכט א ברית פאר אן אייניקל איך האב געהאט הנאה גראד צו גיין אויף קרית יואל מתפלל זיין דארף איך דאך ענק נישט זאגן עס וועט ווערן פורים אינדערוואכן גיי איך אמאל און איך בין מתפלל אינעם אלטן סאטמארע בית החיים דארט איז דא ר' חזקאלע מערץ איז דא אנדערע ערליכע אידן איך האב דארט א פעטער וואס ער ליגט דארט איך האב דארטן א חבר אזוי נאנט ווי א ברודער, נאך אפילו נענטער, וואס ער איז איינע פון די מעין ריזענס פארוואס איך האב געגרינדעט דעם גאנצן האטליין מיט דער מלחמה, ער הייסט הרב אברהם דוב בר' משה שייע הכהן בערקאוויטש, בקיצור, איך פלעג גיין יעדעס יאר צו זיין ציון, און זייט ס'האט זיך אנגעהויבן די מלחמה קען איך דאס נישט טון. קען נישט. געווען איין מאל, איך ווייס ס'איז געווען איך ווייס מן הסתם א האלב יאר צוריק, א דריי פערטל יאר צוריק, האב איך געקלערט פון דארטן אראפגעפארן דירעקט צו גיין צו קברי צדיקים, געקלערט באבוב'ער רב ליגט דארטן אין א שיינעם אוהל, כ'וועל אריינגיין דארטן, דארט זאגן אפאר קאפיטלעך תהילים, שוין. מען פארט אריין, ווער ס'ווייסט, מען פארט אריין אין בית החיים, איז דא א ראוד, אויף די לינקע זייט ליגט דער באבוב'ער רב, און אויף די רעכטע זייט איז דא. אז מען פארט אראפ צום אפיס א שטיקל וועג איז דא די אפיס פון די בית החיים און ס'איז אויך דא דארטן טוילעטס, יעצט דארטן אויף יענע זייט ראוד ווי ס'איז דא דער בית החיים און די טוילעטס איז דא א ריזיגע ריזיגע ליידיגע לאט און זעהט אויס עפעס א רעבעלע צו עפעס א רב האט דארטן געקויפט א פלאץ און מ'האט אים דארט געלייגט, ווי איך וויל נאר צוגיין, כ'וויל נאך נישט צוגיין צום באבוב'ער רב, כ'וויל צוגיין. זיך וואשן די הענט, גיין אין בית הכסא וואשן זיך די הענט, קומט אן א באס, געדענק נישט צו מאנסי טרעיל צו קרית יואל, און זענען געפארן דארטן צו, נאך די בית הכסא איז דא די ליידיגע לאט, זענען זיי געפארן ערגעץ איך ווייס אפשר א פערטל מייל אראפ, האט זיך דארט אפגעשטעלט, מען האט געזאגט תהילים, דערווייל איז געווען אפאר חברה וואס האבן באמערקט אז איך בין דא. איך בין אין דעם בית החיים, זיי האבן נישט געוואוסט איך קום צו זיי צו נישט, איך האב דאך נישט געוואוסט בכלל ווער דארטן איז און ווער צו וועם איז געקומען, איז גראד געקומען אפאר כוליגאנעס און זיך גענומען שרייען קולי קולות, דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר? קענסט שוין נישט גיין צו די טויטע אויך נישט. עניוועי, בין איך אוועק געגאנגען, בין איך געגאנגען צו ר' אברהם דוב בן ר' משה שייע, און איך זאג דארטן אפאר קאפיטלעך תהילים, ס'איז אונטן די בעק פונעם אלטן סאטמארע בית החיים, און ס'גייט נישט דורך אפאר מינוט און די חברה האבן שוין אפגעזאגט זייער תהילים, און זיי קומען מיטן באס צו פארן צום אלטן סאטמארע בית החיים, האט זיך אנגעהויבן ווידער קולות, כ'האב א פעטער אין אלטן סאטמארע בית החיים, כ'האב מיך שוין נישט געטרויט אריינצוגיין אפילו, הרב אברהם דוב, ס'איז אויכעט אן אברהם דוב, דאס איז פעטער בערי, דאס איז נידערמאן, דער טאטע פון הרב הערשל נידערמאן, בקיצור, איז דארטן דא דער אודווארער רב ליגט אויכעט דארט קעגן איבער האט ער אן אייגענעם אוהל, האב איך דאך געמיינט כ'וועל אריינגיין דארט עט ווערן שטיל, איז ווידער געקומען קולות. בין איך מיר אנטלאפן, איך בין אוועק געגאנגען, איך האב עס איבערגעלאזט, דעטס איט. אבער איך האב דעמאלט געזען אז נישט נאר אין א שול קען איך נישט אריין גיין, איך קען שוין נישט גיין אין א בית החיים אויך נישט, צרות ווי א בארג. האב איך זיך מיישב געווען, ס'איז דא דער צדיק אין באפעלא, געווען א שוואגער פון דעם גרויסן צדיק ר' מרדכי דוב פון הארנעסטייפלע, און איך בין דאך אביסל עוסק אין מקוואות, האב איך געקלערט כ'וועל צוגיין כ'וועל דארט זאגן אפאר קאפיטלעך תהילים, ס'איז א וועג פון אכט ניין שעה פון. ווילימסבורג, פאהר ארויס, גיי צום צדיק אין באפעלא. קום איך דארט אן, איז געווען דארטן עפעס אזא פרימצ'יגע אינגערמאן איז דארטן געווען, און וואס זאל איך דיר זאגן, ער איז געקומען מיט זיין ווייב מתפלל זיין, און ויפתח השם את פי האתון, שטאט ער זאל זאגן אפאר קאפיטלעך תהילים, ער דארף נאך אסאך ישועות אזא אינגערמאן, דארף נאך אסאך דורכשווימען אין לעבן, איז ער ביזי געווען מיט נחום ראזענבערג, איך טאר נישט דא קומען, און דאס איז א חלק פון א שול. און ער מ'האט ארויסגעווארפן פון שול טאמען דורכן שטאט צו לעבעדיג ע בין איך מיר אוועקגעגאנגען און פארטיג ווייל גיין שלאגן קען איך דאך נאך נישט און חוץ פון דעם יעדעס מאל ווען ס'געשעהט אזא זאך זאג איך רבונו של עולם ראה עניי ועמלי ושא נא לכל חטאותי פארוואס קומט זיך מיר דאס אלעס ווייל די רבנים האבן געוואלט פארשווייגן זייער שייגעץ שטיק עניוועי ס'געווען אזוי די יאהר איז תשע"ה מ'האלט יעצט אנפאנג חודש כסלו. פאר א יאהר איז געווען תשע"ד, און פאר צוויי יאהר איז געווען תשע"ג. ס'איז געווען תשע"ג און ס'איז געווען אין חודש תמוז, ג' תמוז, תשע"ג. קיצור, ס'איז דעם יאהרצייט פון דעם ליבאוויטשער רעבן. האב איך געקלערט אזוי, קודם כל, אין ליבאוויטש קען דאך מיך קיינער נישט. עניוועי, ליטל דיד איי נאו אז מ'קען יא, נאר כ'האב אזוי געמיינט. און אויסער דעם, האב איך געהאט א חשבון, אפילו איינער וועט מיך קענען וועט ער גארנישט זאגן ווייל זיי זענען נישט פון די שרייעדיגע מענטשן, זיי טוען מורא'דיג אפרישיעטן מיין ארבעט. דער גאנצער סיוואלד וואס ער האט געגרינדעט זיין ארגענעזעישן פון דזשואיש וואטש איז געווען ווייל איך בין צו אים געפארן און איך האב אים צוגעפילעוועט און איך האב אים געזאגט וויאזוי מען דארף עס פירן. עניוועי, בין איך, כ'האב מיך אויפגעוועקט, האב זיך מיישב געווען, כ'וועל גיין צום לובאוויטשער רבינ'ס ציון. איז סדנא דארעא חד הוא במילא, שטייט ווער עס קען נישט גיין אין א בית החיים פון זיינע עלטערן אין א יארצייט זאל ער גיין צו עני בית החיים ווייל די גאנצע ערד איז איינס. אין שלחן ערוך ווערט אפילו געברענגט מען זאל גיין תשעה באב אין בית החיים, שטייט אז אויב ס'איז נישט דא קיין אידישע זאל מען גיין צו א גוי'אישן, נאר טאמער ס'איז נישט דא קיין צלמים. מיר דערציילט א איד א תלמיד פון ר' משה פיינשטיין, אז ר' משה פלעגט גיין דא אין מאנהעטן איז געווען די ווי מ'האט יעצט געבויעט די עף בי איי בילדינג, די גרויסע בילדינג, דארט איז געווען פון עפריקען אמעריקענס, מ'האט זיי דאך נישט געלאזט אין אמעריקע לעבן געהעריג, האט מען זיי נישט געלאזט באגראבן אויך נישט געהעריג, האבן זיי געהאט א עקסטערן בית החיים, איז די עפריקען אמעריקענס האבן נישט געלייגט קיין צלמים דארט, ממילא פלעגט ר' משה גיין דארטן, האט דאס איז געווען די נאנטסטע תשעה באב פאר בית הפייגער אפילו עס האט נישט געהאט קיין צלמים, מיר דערציילט א איד ער איז יעדעס יאר געגאנגען מיט ר' משה, משה האט נישט געהאט קיין כח זיך צו שלעפן אין א תענית, עניוועי, על כל פנים. איז עס א להבדיל בין טומאה לטהרה? איך מיין נישט. מ'באדערט נאך דא אז א גרויסער צדיק ליגט דא, דער ליובאביטשער רבי און זיין שווער און אסאך וואוילע אידן. אז סדנא דארעא חד הוא ווען א מענטש זאל פיקטשערן וויאזוי א בית החיים זעהט אויס אפילו א בית הפייגער, בעסיקלי אויבן איז דא מצבות, ס'איז דא ראודס, ס'איז דא אלעס, אבער אונטן ווערט דאך אלעס פארפוילט, ס'איז דא איין גרויסע שטיק פארפוילעכטס, דעטס אלל וואס איז דארטן, ס'איז נישט געבליבן קיין זכר דארט אונטן פון קיינעם. חוץ אפשר אמאל א גרויסער צדיק בלייבט יא גאנץ, אבער אזוי אלעס איז פארפוילט, ס'איז איין שטיק ערד פול מיט פארפוילעכטס, נאר אויבן איז דא ווי מען זאגט מצבות ווער ס'איז דארטן אמאל געלעגן, אבער ס'איז נישט וויכטיג למעשה סדנא דארעא חד הוא. די גמרא ברענגט אזוי לגבי חזקות אויכעט, א מענטש האט געקויפט פון יענעם דריי פעלדער, איינס אין ארץ ישראל, איינס אין ניו יארק און איינס איז אין האנג קאנג, האט ער געמאכט א קנין אויף איינעם, איז ער קונה אלע, מוז נישט גיין אויף יעדן פלאץ עקסטער. על כל פנים. געקלערט, מיר גייען צום ליבאוויטשער רעבן, ס'איז דער טאג פון די יארצייט, פארוואס נישט גיין צום רעבן און דארטן מתפלל זיין? און איך טראג אן דעם פלאן פאר מיין רעבעצן, פאר מיין ווייב, און זי זאגט פיין, קיין פראבלעם. כ'בין אנגעקומען דארטן צוועלעווע בייטאג, און אזא עולם, איר הערט? פון ניו יארק ביז פאריז, אזא עולם איז געווען, און ס'האט זיך נישט גערירט אויך נישט, ס'טייטש אזוי, אין אוהל גייט מען אריין אויף א האלבע מינוט אפילו נישט, און מ'גייט שוין ווייטער. סאו, פון צוועלעווע ביז פירע האב איך פראגרעסד פערציג. פיס און כ'האב נאך געדארפט גיין מסתם דריי פיר הונדערט פיס וואס איז אימפאסיבל אז מ'זאל אריינגיין, עניוועי דערווייל בין איך געגאנגען כ'האב געטרינקען קאפי, ס'איז דא גוטע קאפי, ס'איז דא גוטע קוקיס, פיינע פרישע קוקיס, ס'איז א מחיה, שוין. און עז טיים ווענט ביי און מ'איז געגאנגען האט מען מיר געזאגט אז מ'גייט יעצט דאווענען מנחה, זיי האבן דא א גרויסע בית מדרש לעבן ציון, מ'דאווענט מנחה. שוין, מנחה. נו, איז ביי מיר דאך צו דאווענען מנחה מיט מנין א מורא'דיגער געווינס. ס'איז דאך אזא לאקזשערי וואס איך האב נישט יעדן טאג. קיצור בין איך געגאנגען דאווענען מנחה. זאגט מיין ווייב, דו האלט דא דאס פלאץ, איך לויף דאווענען מנחה. שוין. דערווייל האב איך געטרינקען נאך א קאפי, נאך אביסל קיכעלעך, און שוין. כ'קום צוריק, כמעט ווי מ'האט זיך נישט גערוקט. זיך מיישב געווען. פיין. מיר ווארטן ווייטער. א שעה שפעטער קומט א בשורה מען גייט דאווענען מעריב, אה, דאווענען מעריב, כ'האב א לאקזשערי וואס כ'האב נישט יעדן טאג, מנחה, מעריב, ס'א מחיה, און מען ווארט ווייטער, ס'איז שוין געווארן פיטש בלעק ביינאכט, זאגט מיר מיין ווייב, ליסען, ס'איז דאך נישט פון די אלו דברים שאין להם שיעור, מען קען דאך נישט דא זיצן א גאנצע נאכט, און אז מען גייט שוין אריין גייט מען דאך אריין נאר אויף א האלבע מינוט, מען קען נישט מתפלל זיין, האב איך געזאגט פיין, ס'איז נאכט, ס'איז שוין גענוג לאנג, ווילסט. קום און לאמיר אהיימגיין. חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה אבער כ'בין נישט זיכער אז דאס הייסט ונאנס ווייל אז דו ווילסט נישט ווארטן מיינט עס נישט ונאנס עניוועי אבער אז מ'מוז גיין גייט מען. למעשה פארן מיר אהיים. דאס איז געווען ג' תמוז. ת' ש' ע' ג'. שוין, שפעטער איז געקומען די יארצייט פון ת' ש' ע' ד', איך האב פון די גאנצע מעשה פארגעסן, און ס'איז געווען סוף סיון ת' ש' ע' ד', און איך שלאף, אינמיטן שלאפן זעה איך דעם רעבן ר' מנחם מענדל, דער רבי זאגט מיר אזוי, איר זענט געווען ביי מיין. ציון, איר זענט ניט אריינגעקומען? ער האט א טענה, איך בין נישט אריינגעקומען. זאג איך אים צוריק אין חלום, איך פארשטיי זיך ניט. ס'איז געווען טויזנטער מענטשן, און דער רבי ווייסט אז איך בין געווען אינדרויסן און איך בין ניט אריינגעקומען? און איך וועק מיך אויף, ויהי חלום. אזוי רעדט מען צו א רעבן? אזוי רעדט מען צו א איד וואס קומט דיר זאגן אז דו האסט געטון אן עוולה, ביסט נישט אריינגעקומען? עניוועי, כ'האב גענומען די קאר דעמאלט. טאג, ארויסגעפארן, און ס'איז געווען שטיל, ס'איז נישט געווען קיין גרויסער עולם, און כ'האב געקענט מתפלל זיין, און כ'האב מיך אויסגערעדט כאשר ידבר איש אל רעהו, כ'האב פארציילט מיין מצב, וואס די לייצים, די רבנים, די שקצים האבן געטון פאר זייערע אייגענע נגיעות, זיי האבן ארויסגעווארפן א מענטש פון אלע קהילות, זיי זאלן זיין זיכער אז די זנות זאל אנהאלטן, כ'האב פארציילט וואס איך גיי דורך, אלע פראבלעמען, און כ'האב געזאגט אזוי, איך וויל זאגן עפעס א זאך פארן רעבן. מיט דעם וואס איך זעה אז איר האט מיך געקומען רופן, און מיך גערופן, ס'איז געווען גאר א פחיתות הכבוד אז איך בין נישט אריינגעקומען, איז די פשט איר ווילט איך זאל קומען? דאס איז ביי מיר אזא מורא'דיגער חיזוק, ווייל דאס ווייזט אז איך בין א חלק פון כלל ישראל, דאס וואס די פאר רבנים שקצים האבן געטון וואס זיי האבן נישט געטארט טון, דאס איז נישט מעלה און נישט מוריד, איך זעה. אז איר ווילט איך זאל קומען, גאר א מורא'דיגע זאך. עניוועי, ס'האט מיר געגעבן אסאך חיזוק, ווייל לויט ווי ס'האט אויסגעזען אין די גאס איז די פשט אזוי, אז ס'איז דא אפאר רבנים, זיי האבן מחליט געווען איך טאר נישט זיין אין כלל ישראל, און ממילא בין איך נישט א חלק פון כלל ישראל. דא זעה איך אז מען קומט מיך גאר רופן, און דער אמת איז, איך געב גרויס קרעדיט פאר חבד, דעמאלטס ווען מען האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן, איז דא אויף נארט פינף איז דא א חבד שול, האט מיר דער רב געזאגט, כ'האב אים געזאגט ווי די מצב איז, כ'האב נישט ווי צו דאווענען שבת, כ'קען נישט וואקן די ברידזש, איך פלעג וואקן, ס'איז געווען שניי מיט רעגן, איז במילא האט ער מיר געזאגט אז אויב דאס איז די סיבה פארוואס מ'האט אייך ארויסגעווארפן, איז מיין עליה איז אייער עליה, ער געבט מיר זיין עליה שישי. כ'האב דארט געדאווענט א לאנגע צייט שבת, ס'איז געווען זייער שיין, ס'איז נאר געווען א פראבלעם אז ביי מנחה און שלש סעודות און ביי מעריב איז שוין נישט געווען קיין מנין, ס'איז נאר געווען א מנין שחרית, און אויך פרייטאג צונאכטס, און שבת בייטאג איז געווען זייער שווער דארט צו דאווענען ווייל זיי שטעלן זיך דאווענען ערשט האלב עלף, דאווענען דארט אפשר צוואנציג שטריימלעך, די אלע וואס זיי פארשלאפן, און די אלע וואס האבן ליב א היימישע סעודה שבת נאכן דאווענען. עניוועי, שפעטער האב איך זיך מסדר געווען צו דאווענען דארט ווי איך דאווען יעצט. אה, כ'האב פארגעסן, כ'האב נאכנישט קיין שול, אנטשולדיגט. אין די וואכן פלעג איך גיין אויף סעווען סעווענטי דאווענען, און יעדער האט געוואוסט פארוואס איך קום דארטן, און יעדער האט מיר געזאגט, העטס אף טו יו, אונז האמיר נישט קיין פראבלעם מיט אייך. איר ווילט אן עליה, מיר'ן אייך געבן אן עליה אויכעט. זאג איך אים אבער די חברה האבן דאך מיך געלייגט אין חרם. זאגט ער אין חרם זענט איר אין וויליאמסבורג. ביי אונז האט אונז דער רבי געלערנט אז יעדער יהודי דארף האבן א שול אוואו צו דאווענען. אונז שטעלן מיר צו שולן פאר שוואכערערע מענטשן ווי איר, מענטשן וואס זענען ניט קיין שומרי שבת. מענטשן זאלטן נאך ניט קיין טהרה, איר קענט קומען דא רואיג דאווענען. עניוועי, אונז געפין מיר ביי משה רבינו, משה רבינו, דער אייבערשטער זאגט אים, איך וויל זאלסט גיין אויסלייזן די אידן, משה רבינו האט זייער ליב געהאט אידן, ער האט זיך מוסר נפש געגעבן פאר אידן, ער האט דאך געהארגעט א מצרי מיט א שם המפורש, כ ד טוב, קדוש. מיט דעם שם האט ער געהארגעט די מצרי ווייל ער האט געשלאגן א איד. סאו משה רבינו איז געגאנגען נאכדעם אין גלות אסאך יארן, ווען משה רבינו האט געטון א שידוך א גיורת פון אונטערוועגנס, אוודאי האט ער זיי מגייר געווען, אבער ער איז נישט געווען אהרן הכהן וואס האט געטון א שידוך פון אלישבע בת עמינדב, אזוי ווי די גמרא זאגט, קוק דעם חילוק צווישן די שידוכים, קוק אויף די קינדער, פון דעסטוועגן דאך, ווען דער אייבערשטער זאגט משה רבינו, איך האב דא אן אידישן פאלק, איך וויל זיי אויסלייזן. זיי האבן געליטן גרויסע צרות, איך וויל זיי אויסלייזן. זאגט דער מדרש, זיבן טאג האט זיך דער אייבערשטער פארהאנדלט מיט משה רבינו'ן, משה רבינו האט געזאגט ניין, און דער אייבערשטער האט געזאגט יא. זאגט דער מדרש, וואס האבן זיי געהאנדלט זיבן טאג? זיי האבן געהאנדלט א קלייניקייט. זיי האבן געהאנדלט, משה רבינו האט געזאגט, איך האב א שווער יתרו און איך מוז אים גיין פרעגן רשות. פארוואס? ווייל ווען איך בין געווען אן אנטלאפענער, א פיודזשיטיוו, איך בין געלאפן פון איין לאנד צום צווייטן, געלאפן ארום, א פיודזשיטיוו בין איך געווען, קיינער האט נישט געקוקט מיין וועג, ער געווען איין מענטש וואס ער האט מיך אריינגענומען אין שטוב, ער געווען א גלח, א כומר לעבודה זרה, און נישט נאר האט מיך אריינגענומען אין שטוב, ער האט מיר נאך געגעבן זיין טאכטער אויך, ער האט זיך מגייר געווען, ער האט מיר געגעבן זיין טאכטער, איך קען נישט וויי טוהן פאר אזא מענטש, און איך מוז גיין פון אים פרעגן רשות, איי כלל ישראל דארף מיך האבן, כלל ישראל האט געדארפט משה רבינו, זעקס הונדערט טויזענט אידן האבן געדארפט ארויסגיין. ס'אינטערעסירט אים נישט, ער קען נישט זיין קיין כפוי טובה פאר זיין שווער, ער האט אים אריינגענומען ווען יעדער האט אים גערוידעפט, ער איז געלאפן פון לאנד צו לאנד, נאך זיבן טאג האט יתרו מסכים געווען, שטעל דיר פאר ווען יתרו ווען נישט מסכים, וואלט נישט געווען ווער ס'זאל אויסלייזן די אידן, פארוואס? ווייל ווען ער איז געווען אין עקזייל האט אים יתרו מקרב געווען, יא, דער זעלבע דא אויך, ער איז געווען אין עקזייל. און חבד האט געעפנט די טיר. ס'איז נישט וויכטיג יעצט, יעצט לאמיר גיין ווייטער צו די מעשה. כ'האב געזאגט פארן רעבין קלאר, איר זאלט פארשטיין, מיט דעם וואס איר האט מיך גערופן, ווייזט עס אז איך בין נאך א חלק פון כלל ישראל. איך טו גוטס מיט אייבערשטנ'ס הילף פאר כלל ישראל, און דער רבונו של עולם איז צופרידן, ווען נישט שיקט מען נישט קיין שליח מיך צו רופן. איך בין דאך אין חרם, ניין? עניוועי. און כ'האב מסביר געווען דעם רעבין וויפיל חיזוק די זאך געבט מיר דער חלום, און איך בין ארויס. מיט אן אנדערן עדיטוד, אה, איי עם סטיל וואנטעד ביי כלל ישראל, כלל ישראל איז צופרידן פון מיין ארבעט, און פארטיג. איי ס'איז דא אפאר שקוצים וואס זיי האבן געלייגט אין חרם, אה, דאס איז פאר זיי, דאס איז ווייל זיי האבן געוואלט זייער שמוץ פארדעקן, ביי זיי וויל איך אפילו נישט זיין וואנטעד. די גמרא זאגט אויך או חברותא או מיתותא, פרעגט מיך אמאל איינער וואס די גמרא זאגט אין די חלק, וויאזוי קענסטו זיצן דא אזויפיל יאר און דו האסט נישט מיט וועם צו רעדן? און די סאקמערע חיות מיינען נאך אז זיי האבן זעהן ווי כ'רעד מיט איינעם קומען זיי שוין צו אוי דו רעדסט מיט אים, ניינציג פראצענט ענטפערט מען אים יא איך רעד מיט אים ער איז א הירא, איינער האט אמאל געזאגט מיינע דריי קינדער האט מען געפאטשקעט, איינער האט אויף זיך געזאגט איך ווייס וואס ער טוט, עניוועי די באלאוני העלפט שוין נישט, באט נישט דאס וויל איך יעצט צוקומען, כ'וויל צוקומען ווייטער. איך בין געגאנגען נאכדעם נאכדעם געווען ביים ציון בין איך געפארן דאווענען אין סעווען סעווענטי ווייל כ'האב שוין געהאט פארשפעטיגט. מיין מנין, ווייל האב איך געוואוסט כ'זאל שוין נישט דאווענען מיט מנין, בין איך געגאנגען כאפן א מנין אין סעווען סעווענטי, טרעף איך דארטן א א רב, ער הייסט אלון ראזען, ער איז א רב אין פארט לאדערדעיל אין פלארידע, ער האט א ליובאוויטשער שול, איך האב אים געבויעט א מקווה, און ער האט מיר נאך אפילו יעצט געזאגט, דעמאלס האט מיך געטראפן אז ער דארף מיט מיר זייער וויכטיג רעדן, אז די מקווה וואס אונז האמיר געבויעט האט.

כ'האב עס יעצט געמאכט און געבאקן, און ער געדענקט נאך, אפגעקאלט, כ'האב אים געפרעגט, אלון דו יו רימעמבער די סטארי? כ'האב אים יעצט אפגעקאלט. עניוועי, כ'האב אייך שוין געזאגט ווען א צדיק געט, געט ער בעין יפה. אזוי דער סדר. כ'בין געגאנגען אין דער ליובאוויטשער רב, און נישט נאר אז ער האט מיך אריינגענומען און געזאגט ביי מיר ביסטו חשוב, דו ביסט א חלק פון כלל ישראל וואס דו טוסט א גוטע ארבעט, ער האט נאך צוגעגעבן א שידוך א מיידל פון ליובאוויטש אויך. מיין זון, ברוך השם א חתן געווארן, האט ער גענומען א מיידל פון ליובאוויטש. א מיידל פון זייער א חשוב'ע משפחה, די מאמע'ס צד פון די מיידל איז פעזנער, ס'איז געווען א איד ער האט געהייסן רבי הלל פעזנער, ער איז געווען א מסירות נפש איד אין רוסלאנד, שפעטער בין איך געווען אמאל אין פראנקרייך צו בויען א מקווה אין א שטאט וואס הייסט ליל, און איך בין איינגעשטאנען אין די גרויסע שטאט אין פאריז. רבי הלל פעזנער האט געהערט, איז געווען א איד א זקן, געהערט אז נחום ראזענבערג איז דא, געהערט פון מיר זאגט ער איך האב פיר מקוואות דא אין פאריז, איך וויל אז איר זאלט עס דורך קוקן, כ'בין דורך געגאנגען די ערשטע מקווה מיטן ס'איז לעבן שיל מען גייט ארויף ס'איז אויף א שטאק, און כ'קוק יעדע זאך און כ'גיי דורך מיטן די צינורות אלעס ס'איז געווען מוראדיג. איז כ'האב יעדע זאך מיט אים גערעדט, כ'האב מסביר געווען פארוואס דאס איז אזוי און ער האט מיר מסביר געווען און מיר האבן זיך זייער גוט פארשטאנען. נאכדעם, דאס האט אבער געדויערט פיר פינעף שעה דורך צו קוקן א מקווה, נאכדעם זאג איך ר' הלל איך וויל אייך עפעס זאגן, איר האט נאך דריי מקווה'ס דאס העט איר שוין אליין קוקן, אזא פערפעקטן דזשאב ווי איר האט געמאכט איר זענט דאך א בקי אין כל חדרי המקוואות, איך גיי אייך לערנען וויאזוי צו מאכן א מקווה, כ'האב געזען בשעת כ'בין דארט געווען געקומען צענליגע פרויען פרעגן שאלות אויף מראות מיט אלעם. ממש א א אן ערנסטער מענטש. ס'איז געווען ממש אנבעליוועבל. דאס איז געווען דער גרויסער רבי הלל פעזנער. די די מחותנת'טע איז זיינס א שוועסטער. גאר א נאנטער יחוס. און דער מחותן איז גאר א וואוילער איד. ער האט געלערנט אינאיינעם מיט מיין טאטן אין די ישיבות. ער איז א ווישעווער. אינטערעסאנט ווי אינטערעסאנט אז מיין זון האט געטראפן אינעם הייליגן ווישעווער רב'ס ספר שארית מנחם, וואס ביי די וועי רוב פון די תורות איז אלעס וואס מיין טאטע האט געדענקט מפי הזיכרון. אזוי ארבעט עס, דארט האט עס געדענקט מפי הזיכרון דא פון די תורות, עניוועי איז דארטן דא צום סוף פאר די שמות הפרענומעראנטן, איז דארטן דא א בריוו וואס דער ווישעווער רב שרייבט, און ער שרייבט א ליסטע פון אלע תלמידים פון זיין ישיבה, אלע תלמידים, און דער איד. מיסטער גלעזער, זײַן נאָמען, זײַן טאַטנס נאָמען שטײט אױכעט, שמו ושם אָבֿיו. און דער ייִד האָט זיך מוראדיק געפֿרײט, װײַל ער זאָגט, זײַן טאַטע פֿון די קדושי השואה איז נישט געבליבן קײן זכר פֿון אים גאָרנישט, און אַז ער איז געשריבן אין אַ ספֿר זײַן נאָמען, איז בײַ אים געװען אַ שמחה רבה. כּל-פּנים, פֿײַנער שידוך מיטן אײבערשטנס הילף, און דער אײבערשטער ער זאָל העלפֿן. אז זאלן זיך עלטערן אין פריידען, וויאזוי האט אונזער הייליגער רבי געזאגט, א שידוך וואס איז נישט געווארען, עפעס א איד זיך געוואלט אמאל משדך זיין מיט איינעם, עס איז נישט געווארען, ער האט געהאט שברון לב, האט אים דער רבי געזאגט אזוי, א שידוך וואס איז נישט געווארען, זאל דיר קיינמאל נישט לייד טוהן, און א שידוך וואס איז געווארען, זאלסטו בעטען טאג און נאכט דעם אייבערשטען אז עס זאל זיך אויסארבעטען, ס'זאל זיין בני, ס'זאל זיין חיי, ס'זאל זיין מזוני, יעצט די שמחה איז מורא'דיג גרויס ברוך השם, ווייל קודם כל. שוין א בחור אין די יארן, און אז ער האט געטראפן א שידוך איז דאס די גרעסטע שמחה וואס ס'איז דא, און נאכדעם איז עס א גרויסע שמחה אז ער האט געטראפן פון א היימישע שטוב, נישט, מ'האט שוין אנגעטראגן אזאלכע מיני שידוכים וואס דער דברי חיים פלעגט אויף דעם זאגן דאס האט שוין אפילו אין הימל האט מען דאס נישט אויסגערופן ברוך השם. א איידעלע שטוב, א היימישע שטוב, א שטוב פון חסד, און א שטוב וואס זיי פארשטייען מיין ארבעט, כ'האב דאס געזאגט, דא האט זיך געטון א מלחמה, די רבנים האבן געהאט איין בייטש אויף מיר, נחום קען נישט טון קיין שידוכים, ער וועט זיך מוזן ברעכן, האב איך געטענה'ט, איך זוך עניוועי נישט די מין שידוך וואס ס'קוקט אראפ אויף א מענטש וואס ער איז מציל טויזענטער און צענליגע טויזענטער קינדער, עווענטשעלי וועט עס זיין צענליגע און צענליגע טויזענטער קינדער, ווייל יעדעס קינד וואס מ'טאטשט אים נישט און ער האט חתונה געהעריג און ער ברענגט אראפ דורות און היינט איז יעדער אווער און נאובאדי לעטס דעמסעלווס ביאינג טאטשד, דאס איז טויזענטער און צענדליגע טויזענטער קינדער, סא דו האסט א פראבלעם מיט די מין ארבעט? דעמאלטס ביסטו אדער א פעדעפייל, אדער האסטו האסטו אין די משפחה א פעדעפייל וואס דו ווילסט פארדעקן, כ'האב אייביג דאס געזאגט, זיי האבן זיך איינגערעדט אז אזוי ווי זיי האבן געלייגט דא אן חרם מיט אן איסור אויף א מענטש, האבן זיי זיך איינגערעדט אז די גאנצע וועלט האלט מיט מיט זיי, אין די אנפאנג בראשית האט גאנץ וויליאמסבורג מיטגעהאלטן, ס'איז אמת, יעדער האט מיטגעהאלטן, פארקויפט דער מענטש איז א מנוול. עז טיים ווענט ביי האט יעדער אנגעהויבן וועיט ע מינוט, איך האב אויך א זון וואס מ'האט אים געפאטשקעט, איך האב אויך א טאכטער וואס מ'האט זי געפאטשקעט, אין סקול, אין בית רחל, זיך אנגעהויבן וועיט ע מינוט, דער מענטש ווייסט דאך וואס ער רעדט, און צוביסלעך האט דער עולם געעפנט דאס מויל, ויפתח השם את פי האתון די אומגליקליכע מענטשן, האתון איז טייטש אן אומגליק אויכעט ווען ס'איז מיט א סמך, די אומגליקליכע מענטשן האט מען פלוצלינג געעפנט דאס מויל. און זיי האבן אנגעהויבן צו זעהן, העי, דער מענטש רעדט נישט שלעכטס, ער רעדט נישט קיין ניבול פה, ס'איז א, ס'איז א זאך וואס מען מוז רעדן. האבן זיי געהאט א וואטש, העי, זיי האבן, זיי האבן טרייבען. ווער ס'וועט זיך מיט אים משדך זיין. זיי האבן יעדן שידוך אפגערעדט, ער האט זיך מוזן ברעכן און בייגן און קומען און זיך איבערבעטן. איך האב נישט געזוכט איינער וואס ער טוט נישט עפרישיעיט מיין ארבעט. זיי עפרישיעיט מורא'דיג מיין ארבעט. בכלל ווער ס'איז געקומען געבן מזל טוב, ס'איז געווען פון אלע זייטן, פון אלע שיכטן, ס'איז געווען א מזל טוב, פיר שעה מ'איז געקומען געבן מזל טוב, ניינציג פראצענט פון די מענטשן, איר טוט א גוטע ארבעט, איר זאלט ווייטער טון וואס איר טוט, איר האט מציל געווען דעם און יענעם, בכלל אין קראונהייטס האט מען אויך איינגעזעצט אפאר מענטשן וואס זיי זיצן, ענד דער וואז א גוד ריזען פאר איט. סאו איך האב קיינמאל נישט געזוכט די מענטשן וואס האבן געגלייבט די בריוון, די בריוו מיט די חרמות, די אלע זאכן, ווער ס'האט עס געגלייבט דער איז א. קורצזיכטיגער מענטש, ער איז נישט קיין ריעליסט, און דער מענטש זעהט נישט ווי ווייט די גאנצע שטאט איז נעבעך געווען אין דר'ערד. סאו למעשה האלט מען יעצט דא, און יעצט קען מען נאר זאגן איין זאך, רבונו של עולם אזוי ווי דו האסט געהאלפן ביז יעצט זאלסטו אונז העלפן ווייטער, ווייל ס'איז א געוואלטיגער קידוש השם אז זיי האבן דאך אלץ געשריגן הע, זיי פירן די וועלט, זיי ווילן נישט צולאזן, נע, עטס פירט נישט די וועלט, און איך האב אלץ געזאגט. ס'איז אלץ נאך דא אזאלכע מענטשן אין כלל ישראל וואס זיי ווילן וויסן דעם אמת און זיי הערן דעם אמת און זיי אינטערעסירט נישט וואס יענער זאגט, ס'איז דא אסאך מענטשן וואס זיי זאגן אזוי, מיך נישט אינטערעסירט וואס יענער זאגט, איך זע ער האט וואוילע קינדער ברוך השם, ער טוט א גוטע ארבעט, ס'איז נאטינג ראנג, יענער זאגט זאגט ער, זאגט ער נישט, איז באמת לכאורה לויטן חשבון וואלט קיינער געווען נישט געדארפט קומען. קיינער וואלט נישט געדארפט קומען אנגעבן מזל טוב, ס'איז געווען אזא געפאקטע הויז, אזא פול האוז, אזא תנאים קיין עין הרע, דער אייבערשטער זאל העלפן, און די זיווג זאל עולה יפה זיין, זאלן זיך עלטערן אין פריידן, ווען א צדיק געבט א מתנה געבט ער בעין יפה, און ס'זאל זיין א קשר של קיימא, א בנין עדי עד. דור ישרים יבורך ס'זאל זיין הון ועושר בביתו, די כלה קען איך נישט אבער מיין זון דעם חתן קען יעדער איינער, ער האט א נאמען, א טובה צו טון פאר איינעם און ארויסהעלפן אין די מעדיקל פיעלד, געווען דארטן א שוואגער פון די כלה, ער זעט מיין זון דארטן, אה דו ביסט עס, דו ביסט, פרעג איך אים וואס האסטו מיט אים, וואס פרייט ער זיך אזוי צו דיר, זאגט ער ער איז אמאל געשטאנען אין זיין סטאר, ער האט א בוטשער און האט זיך אריינגעשניטן אין פינגער. קיצור ער איז געלאפן צום דאקטער אין קראונהייטס, האט די דאקטער געזאגט איך האב א מענטש ס'איז א מורא'דיגער דזשיניעס צו מאכן סטיטשעס, און ער האט אראפגערופן מיין זון, מיין זון האט אים געמאכט זעקס סטיטשעס און מ'האט נישט דערקענט אפילו, איך האב נישט געזען ווי די שניט איז געווען, און ער זאגט ער האט נישט געוואלט אפילו נעמען קיין געלט, ער האט געזאגט א איד איז אין אן עת צרה ער האלט אינמיטן די ארבעט גיי איך אים נישט אויספאמפן מיט אפאר דאלער, אה יעדער קען אים יעדער ווייסט. ס'איז א דזשעם פון א בחור, ער האט נישט קיין איין שונא, ער האט נישט קיינער וואס רעדט אויף אים א שלעכט ווארט, און ער האט כמעט, ס'איז נישט דא כמעט א שטוב ווי ער האט נישט אריינגעלייגט אביסל עפערט צו העלפן יענעם אין די מעדיקל, אדער צו טרעפן א דאקטער, אדער אנדערע זאכן, און ברוך השם אז ער האט געטראפן זיין שידוך, זיין זיווג, און דער אייבערשטער זאל זיי באגליקן, און אויף די כלה, די כלה קען איך דאך נישט, קען איך דאך נישט זאגן קיין אינפארמעישן, אבער געהערט האבן מיר זייער זייער גוטע זאכן. און דער אמת האב איך געוואלט ס'זאל זיין שטיל, כ'האב נישט געוואלט רעדן דערפון, ווייל ס'איז דא מענטשן מיט גרויסע אויגן מ'דארף וואטשן די לוחות ראשונות מיט די לוחות שניות, ביי די ערשטע איז געווען צו א גרויסע פאמפע, אבער אזוי ווי דאס איז נישט נאר די מעשה וואס איך וויל פארציילן. סתם ווייל איך האב א שידוך געטוהן? ניין, ס'איז דא צוויי זאכן פארוואס איך פארצייל עס, קודם כל איך וויל לויבן דעם אייבערשטן ברבים אז ער האט מיך געדענקט צום גוטן, און אויך ווייל איך וויל געבן חיזוק, איך בין ברוך השם אריבער די בריק, איך האלט שוין אויף די אנדערע זייט, איך בין שוין וי... ויעבר את מעבר יבוק, איך בין שוין אויף די אנדערע זייט, אבער איך האב איבערגעלאזט אסאך מענטשן אויף די זייט פון די בריק, און איך וויל ענק זאגן קינדערלעך, קיינער איז נישט אליינס, ס'דא א באשעפער, מ' יום קודם יצירת הוולד רופט ער אויס בת פלוני לפלוני, קיינער זאל זיך נישט זארגן, ס'דויערט אמאל לענגער, ס'דויערט אמאל קערצער, ס'איז אלץ איז חשבונות פונעם אייבערשטן, ס'דא אסאך מענטשן וואס זיי טוען זייער שנעל שידוכים, נאכדעם איז דא גיטין זייער אסאך, און ס'איז דא אנדערע פראבלעמען, יעדער מענטש האט זייער זאך וויפיל ער מוז דורכגיין און ווען ער וועט טרעפן דעם שידוך און זיין זיווג. די אלע סדרות וואס מען לערנט יעצט, זעט מען ווי אזוי דער אייבערשטער האט צוגעשטעלט די זיוויגים פאר די אבות. דווקא על המעיין בשביל שתמשך מלכותם לעד, ס'זאל זיך ציען אויף אייביג. אידישקייט זאל זיך ציען. א איד דארף געדענקען ווען דו האסט א ווייב און דו ברענגסט אראפ קינדער אויף די וועלט, ס'איז נישט א צייטווייליגע זאך, דאס זענען די וואס וועלן מערטשעם אנטקעגן גיין משיח צדקני, אדער ס'זאל שוין זיין תחיית המתים, עס וועלן זיין די וואס זיי וועלן מערטשעם זיין אין אלף השביעי. ס'איז נישט סתם, האסט יעצט געהאט א קינד, ער האט געלעבט אפאר יאר, זיבעציג צו אכציג יאר, איז געשטארבן, די נשמה וועט נאכדעם בלייבן, ס'האט געטון תורה און מצוות, ס'האט געלייגט תפילין, ס'האט געדאווענט פארן אייבערשטן, דאס וועט בלייבן נאך ימות המשיח, וועגן דעם איז אזוי שווער מזווג צו זיין כלל ישראל, ווייל ס'איז נישט א צייטווייליגע זאך, און ס'איז נישט קיין ליבע זאך, כ'האב ליב דאס מיידל, כ'האב איר גענומען, מ'נעמט ווייל מ'זאל קענען אראפברענגען דורות, וואס די דורות וועלן נאכדעם זיצן ביז אייביג, עס וועט נישט זיין דעמאלטס מער קיין מקום און זמן, אונז וועלן אייביג דינען דעם אייבערשטן, וועט זיין נצחיות עד אין סוף, איז במילא איז שווער מזווג צו זיין כלל ישראל און ס'איז דא א גרויסער כנגד, אבער כ'וויל געבן חיזוק די אלע וואס כ'האב איבערגעלאזט אויף די אנדערע זייט נאך, אן די אדער סייד אוו די ברידזש, רבותי שטארקטס ענק, דער אייבערשטער איז מיט אונז, און דער אייבערשטער קוקט ארויס אז אידן זאלן טון שידוכים, און במילא דארפט עטס ענק נישט זארגן, אונז זעמער נישט אליינס. דער זעלבער בורא כל עולמות האט באשאפן די גאנצע וועלט יש מאין, און ער פירט עס ובלא לאו, אן א מידיגקייט, שכלליה ובלא תששותא, דער זעלבער באשעפער, דער פירט עס נאך ווייטער, און ער וועט עס פירן אויף אייביג, און אונז זעמער נישט אליינס, סאו דארפט עטס ענק נישט זארגן, דער רבונו של עולם העלפט יעדן. און ס'דויערט אמאל צייט ווייל דו האסט אנדערש אויסגערעכנט, נישט ווייל די פשט איז אז דו ביסט גערעכט מיט דיינע חשבונות, ווייל דו ווייסט נישט דעם אמת'ן חשבון פונעם אייבערשטן. סאו וואס אונז דארף מיר טון איז זיך נאר האלטן רואיג, מתפלל זיין און בעטן דעם אייבערשטן און האפן, און אז ס'קומט דער שידוך דארף מען זיצן און דאנקען דעם אייבערשטן אויפ'ן עבר און בעטן אויפ'ן עתיד, ס'איז א זאך וואס מ'איז קיינמאל נישט פיניש עס מיט בעטן, בעטן דארף מען על כל נשימה נשימה. תהלל קה, יעדן אטעם דארף מען בעטן נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, מען זאל זאגן תהלים, מען זאל רעדן אויף אידיש צום אייבערשטן, און דאס בעטן דעם אייבערשטן, איז דא די געוויסע תפילות וואס די חז"ל האבן אונז, די אנשי כנסת הגדולה האבן אונז געמאכט, וואס מיט דעם איז מען נאכנישט יוצא די תפילה, איך האב עס שוין נאכגעזאגט אסאך מאל, ס'איז א מחלוקת אין די ראשונים צו תפילה איז דאורייתא צו א דרבנן. יעצט אונז פסק'ן מיר אז תפילה איז א דרבנן, אבער ביי עת צרה איז תפילה א דאורייתא. א מענטש איז אין אן עת צרה, די קינד איז געווארן אכצן, ניינצן, צוואנציג, פינף און צוואנציג, נאך העכער, איז ער אין א געפערליכע עת צרה, קודם די יארן לויפן אדורך, און נאכדעם, מען דארף האפן און בעטן אז זאלן חלילה נישט זיך אויסגליטשן אביסל, סאו, מען דארף אנהייבן מתפלל צו זיין. און אפילו אונז זעמיר טאקע שוין ברוך השם אריבער די ברידזש, שוין האמער געקראסט אויף די אנדערע זייט, אונז האמער נישט פארגעסן פון די וואס זענען אויף יענע זייט ברידזש, איך זאג אייביג, יעדער זאגט אז איך האב דיך אינזין, איך האב דיך אינזין, זאג איך יעדן איינעם אזוי, ווען דו וואלסט אמת'דיג אינזין געהאט וואלט אנדערש אויסגעזען, פארוואס? זאג איך א בחור האט א שידוך געטון מיט א מיידל, דער בחור האט צען חברים וואס זיי דארפן שידוכים, די מיידל האט צען פרענד וואס זיי דארפן שידוכים, פארוואס זאלן זיי זיך נישט אראפזעצן ביינאכט און דורכשמועסן, כ'האב א בחור, ער איז אזוי הויעך, און ער איז אזוי, און ער איז א געלונגענער, זאגט זי, איך האב א מיידל וואס איז אזוי און אזוי, איך זאג א יעדער בחור וואס ער האט חתונה און ער טראגט נישט אן פאר זיינע חברים כאטש דריי פיר שידוכים האט ער פארגעסן. איז אן די אדער סייד אוו די ברידזש, און ער האט פארגעסן אז ס'איז נאך דא מענטשן אויף יענע זייט, און דאס דארף מען אנהייבן צו טון ווייל ס'איז נישט דא היינט קיין שדכנים, קיינער וויל נישט טון. כ'בין געווען ביי די תנאים, כ'האב געטראפן דארטן אנדערע משפחות אויך, און כ'האב יעדן געזאגט, איך האב חברים וואס האבן קינדער, אפשר האסטו א טאכטער? און איינער האט געזאגט א יא און עפעס איין שידוך קען זיין גייט שוין אפילו ווערן, מען מוז זיך אויסלערנען, ווען יו פעס די ברידזש אלוועיס רימעמבער אז ס'דא אונטער דיר מענטשן. יעקב אבינו איז צוריק געגאנגען פאר די פכים קטנים, וואס הייסט דאס? ער איז אריבער די ברידזש. זאגט ער ס'איז אבער נאך דא ניצוצים, פך דאס איז די רפ"ח ניצוצים, ס'איז א גאנצע אריכות כ'האף חנוכה צו רעדן פון דעם, דאס איז אויך געווען די פכים וואס מען האט געטראפן אין בית המקדש, דאס איז דער אור חנוכה וואס דאס באלייכט אונז ביז משיח קומט. דארפסט אייביג געדענקען, יו פעס די ברידזש, יו לעפט סאמבאדי ביהיינד, און דעמאלטס וועט זיין זייער א פיינער עולם התיקון, און די עיקר וואס מען דארף וויסן איז, די לשון הרע גערעדעכצער איז אזוי, צומאכן די פיסקעס פון די חברה וואס זיי רעדן לשון הרע דאס וועסטו עניוועי נישט קענען טוהן, דאס איז א שאד, דאס האט דער חפץ חיים אויך נישט געקענט טוהן, נאר איין זאך וואס מען דארף יא וויסן. אונז וויל מיר נישט צומאכן יענעם דעם פיסק, איך וויל אויסלערנען יעדן טאטן וואס ער האט קינדער, דו גייסט דאך נאכפרעגן, גייסט דאך נאכפרעגן ביי יענעם, קודם ווייסטו נישט צו יענער איז דיר א ידיד צו יענער איז דיר א שונא, ממילא וואס האסטו ביי יענעם נאכצופרעגן? און נאכדעם וויל איך דיך פרעגן א שאלה, דו האסט ליב טשיז קעיק? יא, איך האב נישט ליב טשיז קעיק, יעדער האט דאך ליב אנדערע זאכן. איינער האט ליב א רויט מיידל, איינער זאגט כ'האב נישט ליב א רויטע, סאו דו גייסט יענעם פרעגן וואס יענער האלט פון די מיידל צו פון דעם בחור, וואט דיפרענס דאז איט מעיק, זע דעם בחור אליינס און זע צו דו קענסט מיט אים לעבן, דו האסט נישט קיין שום ריזען צו בויען וואס יענער האט געזאגט אינפארמעישן, ווייל בסך הכל די אינפארמעישן איז וויאזוי יענער טוט אנאליזירן דעם בחור צו דאס מיידל, עס האט מיט דיר גארנישט. סאו קען זיין ער האט נישט ליב א רויטע, זאגט ער אויף איר נעה עס איז א מיסע, ביי דיר קען עס זיין גאר שיין. און אזוי מיט יעדע זאך. דו האסט נישט וואס צו פרעגן, ס'איז סתם אבי געפרעגט אויסגעברענגט צייטן. אוודאי מ'דארף נאכפרעגן אויף געזונטהייט, אבער דאס וועסטו עניוועי נישט געוואויר ווערן, דאס וועסטו נאר געוואויר ווערן נאכדעם ווען דו טוסט א שידוך, און דו האסט חתונה געהאט, און דו וואוינסט מיט איר אפאר וואכן. אנלעס ס'איז געווען א מעידזשער קעטעסטרעפי, זי האט געכאפט אמאל א נערוון בראך, צו זי האט געהאט אמאל אן אפענדיקס וואס מ'האט זי אריינגעטראגן אין שפיטאל, וואס יעדער האט עס געזען. אדער דען דעט, ווער וועט דיר דערציילן די פרייוועט זאכן. סאו דו קענסט עניוועי נישט געוואויר ווערן. מ'דארף נאר פרעגן צו ס'איז א בעלת מידות. דאס לערנט אונז די פאר סדרות. נאר צו ס'איז א בעלת מידות. און אפילו דאס דארף מען אויך האבן גרויס סייעתא דשמיא. איך זאג אייביג מ'דארף בעטן וועגן א שידוך. וואס בעט מען? אמאל איז דא א מיידל וואס איז א מורא'דיגע בעלת מידות אין די גאס. ס'קומט אבער צו איר מאן איז זי געפערליך, און אמאל איז דא איינער וואס איז א געפערליכער מענטש אין סקול מיט אלעם, ס'קומט צו איר מאן ווייזט ארויס א גרויסע ליבשאפט, סא דאס זענען אלע זאכן וואס מען דארף מתפלל זיין דער אייבערשטער זאל צופירן. דאס וואס מען רעדט שלעכטס אויף מענטשן, ליסן, אונז וואוינען שוין דא אין אמעריקע פֿינף און זעכציק יאר, זיבעציק יאר, ס'איז שוין דא פיר פינף דזשענערעישאנס, יעדער האט שוין ערגעץ א פלאפ ווי ער האט שוין געמאכט עפעס א בובו, במילא קענסטו דאך מיט קיינעם נישט משדך זיין, סאו לאמיר אויפהערן און נאכפרעגעכצער, פון דעם גייסטו נישט אנקומען אין ערגעץ. און חוץ פון דעם, כ'על ענק ברענגען א ראיה, א מופת חותך, ווען דו'סט פרעגן צען פופצן פראצענט פון די שטאט אין וויליאמסבורג אויף נחום ראזענבערג וואס וועט ער דיר זאגן? צאמרעדן כל דבר אסור, וועסטו פרעגן זאג דו קענסט נחום ראזענבערג? ניין. דו ווייסט פארוואס מען האט געפירט א מלחמה מיט נחום ראזענבערג? עטס ווייסט וואס ס'הייסט א מנוול? א מנוול! א מנוול! ער איז א גרעסערע מנוול ווי די אלע אנדערע מנוולים וואס מען האט איינגעזעצט? ניין! פארוואס אויף יענעם רעדסטו נישט אזוי? נאר דאס איז די מלחמה לה' בעמלק. מילא דו ווייסט עניוועי נישט וואס ס'גייט פאר, וואס האסטו דיך צו מישן און וואס האסטו צו פרעגן? פרעגסטו א שונא וועט ער דיר זאגן שלעכטס, פרעגסטו א גוטן פריינט וועט ער דיר זאגן גוטס. יעצט איז דא נאך א זאך, ווען א מענטש גייט שווער מיט שידוכים אמאל, איז ווערט ער צובראכן, איך האב געזען ס'דא פון פחד יצחק פון ר' יצחק הוטנער זאגט ער דארטן, א בחור האט אים געזאגט ס'גייט אים נישט קיין שידוכים און ס'איז א פראבלעם וואס ער זאל טון, האט ער אים געזאגט לאמיך דיר זאגן, ס'איז דא אסאך מענטשן וואס ס'גייט שנעל א שידוך און זיי גט'ן זיך שנעל, אדער זיי גט'ן זיך מיט קינדער, יעדן טאג וואס ס'גייט דיר נישט קיין שידוך, דאס איז א חסד פונעם אייבערשטן אז אין דעם זכות, עסטו האבן ווי מען זאגט איין פרוי און מיט איר אויפשטעלן קינדער און דו'סט נישט האבן נאכדעם די אלע אנדערע פגעי הזמן וואס מען האט. זאגט ער דאס מיינט נישט אז דו'סט נישט האבן קיין פראבלעמען אין שלום בית ווייל שלום בית איז א זאך וואס מען דארף אריינלייגן אסאך כוחות נאר מען מיינט צו זאגן אז ס'וועט נישט צוקומען חלילה צו א גט צו זיי קינדער האבן זיך דרייען אין די גאס און אזוי ווייטער סאו די אלע זאכן דארף א מענטש וויסן גראדע אונז געפינען מיר

אבער דער אייבערשטער האט געזאגט ס'איז א גוטע זאך, ווייל קיינער וועט נישט קענען דורכגיין סיי די דינים וואס ס'קומט נאכדעם ווען א מענטש שטארבט, ווי ווייט מ'איז מדקדק אויף יעדע זאך, און סיי דעם יום הדין הגדול והנורא. נאך תחיית המתים אין ילקוט ווערט געברענגט אויפן פסוק זכור ימות עולם. אין דברים ל"ב אמר להם, משה רבינו זאגט אז דער אייבערשטער זאגט כל זמן שהמקום מביא יסורים עליכם, ווי לאנג דער אייבערשטער ברענגט יסורים, הזכירו כמה טובות ונחמות עתיד ליתן לכם לעולם הבא, דאס וועט ענק ווייזן וויפיל טובות און נחמות צו באקומען אויף יענע וועלט. יעצט, דער חפץ חיים ברענגט א מורא'דיגן שיינעם משל וועגן יסורים, זאגט ער אזוי, א איד האט געדינגען א דירה פון א שר, אינדערהיים האט מען געדינגען פון די פריצים האט מען געדינגען די דירות, האט ער אפגעשמועסט, דו מוזט מיר געבן דרײַ הונדערט רובל א יאר. בקיצור, ס'פלעגט גיין אז אנפאנג יאר האט מען געמוזט באצאלן די גאנצע דירה פון א גאנץ יאר. איין טאג איז דער שר אוועקגעפארן אויף א ווייטע מדינה צו מאכן געשעפט. פאר ער איז אוועקגעפארן האט ער גענומען א איינגעשטעלטן און ער האט אים געזאגט דו'סט זיין אחראי אויף די אלע דירות וואס כ'האב פארדינגען פאר אידן און דארפסט מאכן זיכער אז זיי באצאלן דעם רענט און דארפסט מאכן זיכער אז אלעס איז אפ טו דעיט. און דעם מענטש וועם ער האט אריינגעשטעלט ער זאל דאס פירן איז געווען א גרויסער שונא ישראל. קיצור דא האט ער געהאט א געלעגנהייט ער זאל אנטוהן צרות פאר אידן, און ער האט יעדן איד גענומען אויפן צימבל, בקיצור ער האט געזאגט פאר יעדן אז די דירה געלט איז ארויף, דער וואס האט באצאלט דרײַ הונדערט האט ער ארויף געצויגן אויף פֿינף הונדערט, די טיפיקל, אין ווילימסבורג קען מען דאך אונז די זאכן, יא? בקיצור עס איז געקומען דער טאג וואס מען האט געדארפט באצאלן איין מאל א יאר, רופט ער דעם איד אינדערפרי זאלסט וויסן דארפסט מיר היינט געבן די גאנצע פֿינף הונדערט רובל. שוין, און דער איד איז געגאנגען האט זיך ארום געבארגט איבעראל געלט, און ער איז אנגעקומען ביז פֿיר הונדערט און אַכציק רובל, עס האט אים געפעלט צוואַנציק רובל, בקיצור, ער קומט צו דעם איינגעשטעלטן, און ער זאגט אים כ'האב נישט נאר אזוין פיל, זאגט ער אים גיי אהיים און זע זאלסט דיר בארגן, און דו מוזט האבן ביז היינט ביינאכט דאס גאנצע געלט, עניוועי ער קומט צוריק, ער האט נישט געקענט מער בארגן. איז געגאנגען דער איינגעשטעלטער, דער פונעם פריץ, דער איינגעשטעלטער, און ער האט אים געשלאגן צוואנציג ריט פאר יעדן רובל וואס ער האט נישט געהאט. ער האט געהאט צוואנציג רובל, האט ער אים געגעבן צוואנציג ריט. אזוי האט ער געטון פאר אלע אנדערע אידן אויך. נאכדעם האט ער געטון נאך א זאך, אז ער האט גענומען די איבעריגע געלט, די פון דרײַ הונדערט רובל ביז פֿינף הונדערט רובל, צו ביז פֿיר הונדערט און אַכציק, וויפיל דער איד האט געהאט, האט ער גענומען דאס געלט פאר זיך און האט זיך געקויפט א שטיקל פראפערטי און ער האט זיך געמאכט א שיין הויז און ער געווארן א גרויסער עושר. נאך א יאר צוויי ווען דער פריץ איז אהיים געקומען האט דער איד געזאגט פאר זיין ווייב איך גיי צום שר איך גיי פארציילן אונז האבן דאך געלעבט אלע יארן גוט פלוצלינג האט מען אריין געשטעלט א שונא ישראל און ער האט אנגעטון צרות פאר יעדן איך גיי אים פארציילן. און ער האט פארציילט פארן שר די אלע זאכן וואס איז געשען אזוי ווי דער שר האט עס געזען, ס'איז זייער ברוגז געווארן אויף דעם מענטש, ווייל סוף כל סוף די אלע מענטשן פון די שטאט די אידן האבן דאך אים געברענגט ביזנעס מיט אלעם, מ'האט גוט געלעבט, ס'האט אים מורא'דיג געהארט, און ער האט געזאגט מילא אז ער האט געהעכערט די פרייז אקעי פון דעם קען מען נאך זיך דינגען, אבער אז ער האט געשלאגן, ער האט געגעבן צוואַנציק שמיצן. האט ער געזאגט ניין ניין ניין ניין ניין דאס לאט ער נישט צו, איז געגאנגען דער פריץ און ער האט געזאגט פאר יעדן שמיץ וואס ער האט געגעבן פאר דעם איד איז ער אים מחויב צו געבן הונדערט רובל, יעצט אז ער האט אים געגעבן צוואנציג שמיץ איז במילא צוואנציג מאל הונדערט איז צוויי טויזנט, איז דער ארבייטער פונעם פריץ איז מחויב צוריק צו געבן צוויי טויזנט רובל, בקיצור יענער האט דאך נישט. האט דער פריץ געגעבן א בריוו אז אזוי ווי יענער האט זיך דא אויפגעבויעט א הויז וואס דאס איז ווערט פֿיר טויזנט רובל, איז העלפט פון דעם געהער פאר דעם איד, און ער געבט אים א צעטל און דיד, העלפט פון דעם הויז איז דיינס. דער איד קומט אהיים און ער נעמט זיך וויינען, ער פאלט צוזאם, פרעגט אים זיין פרוי וואס איז געשען, וואס האט דער שר געזאגט? קיצור זאגט ער אזוי, דער שר האט געזאגט אז פאר יעדן שמיץ באקום איך הונדערט רובל, און איך האב באקומען העלפט פון זיין הויז. שרייט צו אים זיין ווייב נו וועגן דעם וויינט מען, דארפסטו דיך אויפשטעלן און פרייען דיך און טאנצן פאר שמחה. זאגט ער אזוי, הער מיך אויס מיין פרוי, די מכות וואס איך האב געכאפט פון אים, דאס טוט דאך מיר שוין היינט נישט וויי, דאס גייט דאך צוריק א לאנגע צייט צוריק. יעצט לאמיך דיך פרעגן עפעס, ווען ער געבט מיר ווען פֿערציק מכות, נישט צוואַנציק, וואלט איך ווען געאוינט דאס גאנצע הויז, אזוי האב איך נאר א האלבן הויז, ממילא טוט עס מיר וויי. די זעלבע זאגט דער חפץ חיים, די יסורים פון די וועלט, דאס קומט פאר א מענטש, איז זיך מצער. און ער כאפט נישט אז מיט דעם יעדן סקונדע יסורים פון די וועלט איז גייט ער דורך מיט דעם אז ביין יום הדין אדער נאכדעם ווען ער שטארבט אדער ביין יום הדין הגדול והנורא עט ער נישט דארפן דורך גיין די גרויסע יסורים פון דעם יום הדין דעמאלטס עט זיך דער מענטש בעטן אוי הלוואי ווען איך האב ווען נאך אביסל נאך אביסל נאך אביסל ווייל יענץ גייט זיין א תענוג רוחני. אויף אייביג. איז דער זעלבע אויך מיט שידוכים, שידוכים דאס איז די גרעסטע עינוי הנפש וואס איז דא, א מענטש איז קראנק, ער האט שוין אפגעלעבט די יארן אלעס, ער ליגט אין שפיטאל קראנק, עס איז אלעס יסורים, אבער דער עינוי הנפש פון שידוכים דאס איז די גרעסטע פיין, ווייל קודם וויל יעדער דאך זען א תכלית מיט די קינדער, די גאנצע תכלית איז דאך מען זאל איבערלאזן דורות. און נאכדעם דער מענטש רעדט זיך איין אז מיט שידוכים קען אים יענער קאליע מאכן און יענער און ס'איז תלוי בדעת אחרים, און ס'טייטש אזוי ווען ער זעט חלילה רחמנא לצלן זיין טאטע אדער זיין מאמע געווארן קראנק, זיי האבן באקומען קענסער רחמנא לצלן, עס האט זיכער דער אייבערשטער געמאכט, עס האט זיך נישט גענומען אליינס, אבער ביי די שידוכים רעדט מען זיך איין, יענער פירט דיך, יענער עט אראפרעדן, יענער עט זאגן א גוט ווארט, מען מאכט השתדלות, מען לויפט מען קאלט זיבעצן מענטשן, קאל יענעם אריין, זאג א גוט ווארט, איטס אלל א וועיסט אף טיים און ענערדזשי, דער אייבערשטער פירט עס. ווען דו זאלסט באמת פארשטיין אז ווען א מענטש קריגט רחמנא לצלן קענסער, צו ער קריגט דייעביטיס, צו עני סיקנעס, צו א סטראוק צו א הארץ אטאק, ווען דו זאלסט אזוי גלייבן אז שידוכים פירט דער אייבערשטער און די יסורים פון שידוכים זענען פשוט ממרק צו זיין דיינע חטאים אדער אז דער שידוך זאל נאכדעם אויסהאלטן גוט, ווען דו זאלסט דאס אמת'דיג גלייבן אז דאס איז אזוי נישט תלוי בדעת פון מענטשן נאר תלוי בדעת המקום, פונקט אזוי ווי די אלע אנדערע ערנסטע קראנקייטן ווי קענסער צו א הארץ אטאק צו א סטראוק, דעמאלטס. וואלסטו געקומען צו די הכרה אז ס'איז הוא ואין בלתו, און קיינער קען דיר נישט שטערן קיין שידוך, קיינער קען דיר נישט טון שלעכטס, איי דו גייסט דורך יסורים, דאס איז דיין תיקון הנפש, דאס איז יעדן, פאר יעדן שמיץ האט דיר דער אייבערשטער געגעבן הונדערט רובל, וועסטו האבן א גליקליכערן לעבן. צו דערציילן אז ס'איז געווען דער רבי אברהם, ס'איז געווען א, דער גאון האט געהאט א ברודער געהייסן רבי אברהם, ער האט געמאכט א ספר מעלות התורה, ער איז געווען זייער שטארק קראנק די לעצטע פאר וואכן, ער האט זיך געווארפן אין בעט פאר יסורים, אמאל איז דאך נישט געווען די אלע בארואיגונגס פילן, בקיצור אז ס'איז געווען ממש א שרעק צו קוקן אויף אים, און ער איז געווארן, דו ווייסט פון ליגן אין בעט איז ער געווארן ווי מ'זאגט אינפעקטעד, ער האט געהאט די הויט האבן זיך אים געשיילט מיט אלעם, און מ'האט נישט געהערט איינמאל א קרעכץ אוי, איז ער האט געהאט א זון וואס ער האט געהייסן ר' אליהו, און ער האט צוגעקוקט וויאזוי דער טאטע מוטשעט זיך, גיט ער א זאג טאטע אוי לי שראיתיך בכך, וויי איז מיר איך האב דיך אזוי געזען, די זעלבע לשון איז געווען ווען ר' שמעון בר יוחאי האט זיך געטראפן, מיט זיין שווער ר' פנחס בן יאיר האט ער א קרעכץ געטאן, וויי איז מיר איך האב דיך אזוי געזען, זאגט ער, וויי איז דיר, פונקט פארקערט, געלויבט איז דער אייבערשטער אז דו זעסט מיך אזוי, ווייל כ'האב אין די הייל געלערנט דרייצן יאר תורה, האב איך זוכה געווען צו די אלע סודות התורה. בקיצור, איז ווי רבי אברהם האט געהערט אז זיין זון רבי אלי' זאגט דאס, האט ער געזאגט, מיין קינד, איך דאנק דעם אייבערשטן אז ער האט מיר געגעבן אזא זכי' אז איך קען האבן יסורים, וואס מיט דעם קומט מען אפ גרויסע זאכן, זאגט ער, מיין טייער קינד, גלייב מיר, ווען איך האב כח זיך אויפצושטעלן פון בעט און טאנצן, וואלט איך זיך גענומען טאנצן דא אזוי ווי איך טאנץ שמחת תורה מיט די תורה, אויף דעם אלעם גוטן וואס דער אייבערשטער טוט אז ער געבט מיר אביסל יסורים, ווייל מיט די יסורים קומט מען אפ גרויסע זאכן. און ער האט אזוי גערעדט ווי ווייט הייליג די יסורים זענען און וואס ס'טוט א גרויסע פעולה אין די נשמה, אז ער האט אנגעהויבן צו פרייען זיך, ער האט געלאכט און געשמייכלט, און דעמאלטס איז ער אוועק. עס איז דער וואס איך זאג יעצט שטייט אין די הקדמה פונעם ספר מעלות התורה וואס זיין זון פארשרייבט אויפן טאטן. על כל פנים, ווען א מענטש זאל וויסן יעדן טאג וואס ער האט נאך נישט געטון א שידוך, עס טוט אים מורא'דיג וויי, ס'בארירט אים, מיט דעם קומסטו אפ אז א גאנץ לעבן וועט דיר גיין גרינג אם ירצה השם, וועסט האבן פרנסה ברחבות, נישט מוזן חלילה האבן קראנקע קינדער, אמאל איז באשערט איינעם אזא מזל, קען מען דאס אויסבעטן, מען דארף יעדן טאג לויבן דעם אייבערשטן פאר די יסורים וואס ער האט, ווייל די ביסל יסורים. וועט נאכדעם מאכן אז ער זאל האבן א שיין רואיג לעבן. ס'געווען א מעשה, איך וויל נאך רעדן וועגן די מעשה ווייל זייער א וויכטיגע זאך, היינט איז דא די מעדיקל טריטמענטס און מען דארף וויסן ווען מען מעג טון וואס מען מעג טון און וואס מען טאר נישט טון, ס'געווען א מעשה אין ארץ ישראל אין בני ברק, לעבן בני ברק איז דא א האספיטל, בקיצור און מען האט אריינגעטראגן דארט א איד, ס'האט געהייסן בעלינסאן האט געהייסן די האספיטל, מען האט אריינגעטראגן דארטן עפעס א איד, דער איד איז געווען פול מיט יסורים און ער איז שוין געווען אנגעבינדן מיט א הארט סופארט, מיט א לייף סופארט, מיט א טרעיק, ער איז שוין געווען אנגעבינדן מיט א דייאליסיס, ער האט שוין געהאט אזויפיל מאשינען אז ס'איז כמעט שוין נישט דא א מאשין וואס ער האט נישט געהאט אויף זיך. קיצור דער דאקטאר האט עס געזען, ער איז געווען א פרייער דאקטאר, האט ער געגעבן א פלאג ארויס דעם פלאג און דער איד איז גראד געשטארבן און ער רופט אריין די פעמילי און זאגן ליסן, די מען פעסט עוועי. סגייט דורך אפאר טעג קומט דער חולה צו דעם דאקטער אין חלום און ער זאגט אים אז ער האט מיך געדארפט לעבן נאר נאך פֿיר טאג דורך די מכשירים און ליידן יסורים נאר פֿיר טאג נאכדעם וואלט ער אנגעקומען אין גן עדן קלאר און לויטער און ריין פון אלע עבירות ווייל ער איז געווארן געשטראפט דורך יסורים יעצט אזוי ווי דער דאקטער האט אראפגענומען די אלע מכשירים און האט גורם געווען אז ער זאל שטארבן פֿיר טאג פריער. פעלן אים די יסורים פון די פיר טאג, און דא אויף די וועלט גייט נעמען זייער א לאנגע צייט צו קאמפענסעטן די פיר טאג וואס ס'וואלט ווען גענומען אויף די וועלט, ווייל ער זאגט די יסורים פון די וועלט זענען ממרק דעם מענטש, זיי לייטערן אויס דעם מענטש אסאך מער ווי אויף יענע וועלט, ווייל אויף יענע וועלט גייט אלעס מיט א סדר, און דא אביסל יסורים קענען מכפר זיין אסאך זאכן, כ'האב ענק שוין געזאגט, די רמבן ברענגט. אין איוב אז זיבעציג יאר יסורים אויף די וועלט איז נישט אזוי שלעכט ווי איין מינוט צו זיין אין גיהנום. קיצור האט ער געהאט טענות צום דאקטער אז ווען נישט דו וואלט איך ווען געווען, ווי מען זאגט, געקומען וואו איך דארף צו זיין אויפן ריכטיגן פלאץ. די דאקטער האט זיך אויפגעוועקט פונעם שלאף און ער האט זיך דערמאנט וואס ער האט געטון, ס'האט אים זייער וויי געטון, איז ארום געגאנגען צו אלע רבנים אין בני ברק, צום סטייפלער, צו אנדערע, און ער האט געזאגט ער וויל א תיקון, און ער איז זיך מקבל אויף זיך אז ער גייט ווערן א בעל תשובה, ער גייט אנהייבן צו האלטן שבת און לייגן תפילין און טהרה, ווייל ער זעהט אז דער יום הדין איז זייער זייער שווער, אזוי ווי ער האט געברענגט, כ'האב עס געזעהן אין א ספר לשכנו תדרשו על כל פנים, ס'איז דא יסורים וואס יענער שטארבט נאכדעם, צו כדומה, ס'איז דא יסורים וואס ס'לאזט זיך אויס מיט פרייד, און דאס איז יסורים פון שידוכים. קודם מיינט מען שוין אוי חלילה עס איז נישט דא קיין שידוך פאר אים, נאכדעם זאגט אים דער אייבערשטער נישט נאר דו'סט טאן א שידוך איז נאך אמאל א וואויל ווייבל מיט אסאך קינדערלעך און דו'סט אויפשטעלן א פיין הויז, אוודאי עס וועט אלעס גיין מיט אביסל פראבלעמען ווייל אן פראבלעמען גייט גארנישט, אבער עט די ענד אוו די דעי וועסטו אקאמפלישן וואס דער אייבערשטער וויל זאלסט אקאמפלישן און וואס יעדער מענטש וויל אקאמפלישן, שוין דער אייבערשטער זאל העלפן אז יעדער זאל געהאלפן ווערן מיט שידוכים מיט וואס ער ברויך. דער אייבערשטער האט זיכער פון קיינעם נישט פארגעסן און ער וועט נישט פארגעסן, און אונז האפן מיר אז אונז, די מענטשן, וואס טוהן גוטס פאר אנדערע, אונז האמיר אויך נישט פארגעסן ווער ס'איז געבליבן אויף די אנדערע זייט פון די בריק אויף מעבר יבוק, ער דארף עס נאך דורכגיין, און אז מ'וועט קענען וועט מען טוהן זיכער א טובה פאר א צווייטן, און דער אייבערשטער זאל העלפן אז יעדער זאל אויפגעלאכטן ווערן גרינג און שנעל, און מ'זאל מיר שוין זוכה זיין. אז עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה און מען זאל שוין הערן דעם שופר פון משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.